בנוגע די עניינים וואס תורה דערציילט אלס הכנה וואס אידן האבן זיך צוגעגרייט צו ימי מתן תורה צו קבלת התורה געפינט מען כמה עניינים וואס איז געווען די הכנה צו קבלת התורה איינע פון די עניינים איז וואס שטייט אין פסוק בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר און רשי ברענגט ויחן לשון יחיד כאיש אחד בלב אחד, אז דעמאלט זיין אידן געשטאנען, אידן זיין אנגעקומען אין מדבר סיני, זייענדיג כנגד ההר שטייענדיג אין פראנט פון הר סיני, איז דאס געווען כאיש אחד בלב אחד, און דער אייבישטער האט געזאגט הרי השעה שאתן להם את התורה, אז בכל החניות איז געווען בתרעומת ובמחלוקת, אבער דארטן זענען זיי געווען כאיש אחד בלב אחד און דערפאר האט דער אייבישטער געזאגט אז איצטער איז די זמן פון קבלת התורה וועט געבן די תורה.

אבער פארוואס איז דאך דער ענין אזוי וויכטיג עד כדי כך אז דאס איז געווען די הכנה צו קבלת התורה, און ביז ווי דער אייבישטער האט געזאגט אז הרי השעה אז אין דעם זכות וואס זיי זענען געווען כאיש אחד בלב אחד איז דערפאר האט דער אייבישטער געזאגט אז ער וועט איצטער געבן די תורה. איז וועט מען ארומרעדן וואס האט דער רבי גערעדט אמאל וואס איך האב זוכה געווען צו זיין דארטן אין א פארברענגען פון שבת פרשת במדבר ערב ראש חודש סיוון פון די יאר תשמ"ו, וואס דעמאלט האט דער רבי געמאכט גאר א גרויסן שטורעם פון דעם ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, מ'עט דערציילן איצטער אביסל פון יענע פארברענגען און יענע תקופה, און פאר דערויף וועט מען מקדים זיין א סיפור, א חסידישער סיפור כרגיל. און די סיפור איז פון די צייטן פון דעם רבי'ן מהר"ש, דער רבי מהר"ש האט געהאט חסידים וואס האבן געוואוינט אין קרעמענטשוג, קרעמענטשוג איז געווען א חסידישע שטעטל וואס דארטן האבן געוואוינט אסאך חסידים גרויסע לומדים, גרויסע משכילים, גרויסע עובדים אין עבודת השם על פי דרך החסידות, דארטן איז געווען א גרויסע קבוצה וואס האבן געהייסן די בערעלעך, אזוי האט מען זיי גערופן די קרעמענטשוגער בערעלעך, זיי זענען געווען עובדי הוי', משכילים און ידענים אין די אין תורת החסידות און אין תורה בכלל. זיי האבן געהייסן בערעלעך, זייער נאמען איז געווען פון עטליכע פון זיי האבן געהייסן מיטן נאמען דוב בער, בערל, וואס דאס איז געווען ווייזט אויס זענען געווען וואס זענען געבארן געווארן נאך די הסתלקות פון דעם מיטעלע רבי'ן וואס ער האט געהייסן מיט דעם נאמען דוב בער איז געווען כמה וכמה חסידים מיט אט דעם נאמען איז דערציילט מען א סיפור דברים, אז איינער פון די גרויסע גרויסע חסידים פון די גאר פון די חבורה פון די קרעמענטשוגער בערעלעך איז געווען א חסיד ר' חיים בער ווילענסקי. דער חסיד ר' חיים בער דערציילט מען אויף אים גרויסע זאכן וועגן זיין ידיעה אין חסידות, זיין הבנה, זיין העמקה, וואס האט געקענט זיצן שעות ארוכות זיך מתבונן זיין אין עניני חסידות, זיין הסברה אין חסידות איז געווען באופן פון הפלאה ביותר, ער האט געקענט ארומרעדן שעות לאנג אין ענינים עמוקים אין חסידות מיט משלים און הסברים און אין אן אופן פון הבנה והשגה וואס אלע האבן געקענט פארשטיין. האט אמאל דער רבי רש"ב דערציילט פון וואנט איז געקומען אט דער ידיעה, דער עומק און די הבנה, פון ר' חיים בער אין חסידות האט ער געזאגט אזא מין סיפור, דערציילט אז דער משפיע פון אט א דער קבוצה איז געווען א חסיד וואס האט געהייסן ר' זלמן זלאטאפאלסקי, ר' זלמן זלאטאפאלסקי איז געווען פון חסידים וואס איז נאך געווען אפילו ביים צמח צדק, שפעטער איז ער געווען פון די גרויסע חסידים פון רבין מהר"ש. אמאל איז ר' זלמן זלאטאפאלסקי געפארן אין לובאוויטש און ער איז געווען ביי דעם רבין מהר"ש, און יעמאלט האט ער געהערט א ענין אין חסידות, א מאמר חסידות, וואס אין אט דעם מאמר האט דער רבי ארומגערעדט בנוגע דעם ענין פון פון גמילות חסדים, און ער האט דעמאלט גערעדט דעם גודל העילוי פון דעם ענין פון צדקה און גמילות חסדים, און ער האט גערעדט וועגן דעם מאמר חז"ל, וואס חז"ל זאגן אז רבי אליעזר,

ער איז מחיה דעם נפש העני, ער איז ממשיך חיות צו א מענטשן וואס האט נישט, יא, א ארעמאן וואס לית ליה מגרמיה, ער האט גארנישט פון זיך אליין, און דו גיבסט אים צדקה, דו גיבסט אים חסד, איז דורך דעם איז דער אייבישטער גיט דעם גיט דעם אט דעם אידן וואס ער האט געגעבן די צדקה אז ביים דאווענען זאל ער זוכה זיין צו באקומען א הרגש און א געשמאק אין גילוי אלוקות אין געטליכקייט. און דער רבי מהר"ש האט דעמאלט ארומגערעדט די הפלאה אז דורך דעם וואס דו ביסט מחיה נפש העני איז דער אייבישטער מחיה דיר אויך דו זאלסט האבן א געשמאק אין עבודת התפילה האבן א דערהער אין געטליכקייט אין דאווענען. ר' זלמן זלאטאפאלסקי איז זייער נתפעל געווארן פון אט א דעם ענין און ער איז צוריקגעקומען צוריק אין קרעמענטשוק האט ער פארבראכט פארברענגט מיט זיינע תלמידים און ארומגערעדט איבערגעחזרט די מאמרים, כנהוג אז חסידים פלעגן קומען פון רבין פלעגט מען ארומרעדן די תורה וואס מען האט געהערט ביים רבין, האט ער ארומגערעדט אט א דעם ענין פון דעם גודל העילוי פון געבן צדקה קודם התפילה און ווי דאס פועלט שפעטער אין עבודת התפילה. דער חסיד ר' חיים בער איז געווען א יונגער מאן, איז אהיים געגאנגען און ער האט דערציילט צו זיין רבי צו זיין פרוי, זיין רעבעצן האט ער דערציילט אט דעם תורה וואס דער וואס ער האט געהערט אין דעם פארברענגען. האבן זיי יעמאלט גענומען א החלטה אז די פרוי, ר' חיים בער'ס פרוי האט פלעגט צוגרייטן מזונות, די קאכן קיכל קאכן קאכן א מזונות שטע באקן א מזונות און יעדער אינדערפרי פלעגט חיים בער ברענגען אין שול אינדערפרי פארן דאווענען פלעגט ער ברענגען מזונות אז חסידים זאל האבן וואס צו עסן א גלאז קאווע מיט א שטיקל מזונות אויף דעם האט דער שפעטער אויסגעפירט דער רבי, נשמת עדן דער רבי רשב אויף אט דעם סיפור איר מיינט אז חיים בער איז א ידיעה און הבנה און א עמוק אין חסידות נעמט זיך פון דעם וואס ער האט א גוטע קאפ מאכט איר א טעות וואס אין די זכות פון דעם אהבת ישראל וואס ער פלעגט ברענגען די מזונות אז חסידים זאלן האבן וואס צו עסן פארן דאווענען איז פון דעם איז אים געווארן די הבנה און די דערהער און די פארשטאנד אין תורת החסידות. איז בנוגע מען רעדט בנוגע די מעמד פון מתן תורה און מען זאגט אז די הכנה פון מתן תורה איז געווען דער ויחן שם ישראל נגד ההר איז אין די יאר תשמ"ו איך האב זוכה געווען זיין ביים רעבן דעמאלט האט דער רבי דעמאלט גערעדט ס'איז געווען די קביעות פון שבת פרשת במדבר ערב ראש חודש סיוון. א וואך פאר דערויף פרשת בחוקותי האט דער רבי דעמאלט גערעדט אז וויבאלד אז די וועלט שטייט אין א מצב וואס מען דארף האבן חיזוק און מען דארף מחזק זיין בפרט אין דעם ענין פון שלום און אחדות אז זאל צוקומען אז זאל זיין אהבת ישראל און אחדות ישראל ביי אלע אידן וואס אהבת ישראל איז דער ברכנו אבינו כולנו כאחד. ווי מען זאגט ביים דאווענען, וואס דאס הייסט אז בשעת ס'איז דא דער כולנו כאחד, אידן שטייען באהבה און באחדות, איז דעמאלט ברכנו אבינו, איז באקומט מען ספעציעלע ברכות פונעם אייבערשטן, און דערפאר געפינען מיר אז פאר קבלת התורה, וואס דעמאלט איז געווען די גרעסטע ברכה, די גרעסטע המשכה, וואס וירד ה' על הר סיני, די גילוי פון מתן תורה, האט זיך געמאנט דער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, וואס דאס איז געווען דער כלי וואס דורכדעם איז נמשך געווארן די גילוי פון מתן תורה. און דערפאר האט דער רבי דעמאלט געבעטן אז דעם קומענדיגן שבת, שבת פרשת במדבר, ערב ראש חודש סיוון, זאל מען זען מאכן צוזאמענקלייבן אידן בכל מקום, און ברוב עם הדרת מלך מאכן חסידישע פארברענגענס און גרויסע פארברענגענס, און צוזאמענקלייבן זיך דווקא באופן פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, מאכן א שבת פון אחדות ישראל כדי ס'זאל זיין א הקדמה און א הכנה, צו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. איז דעמאלט כ'האב זוכה געווען זיין ביים רבין ביי יענעם שבת במדבר, ס'איז געקומען צו גיין א גרויסער עולם, און שבת האט דער רבי פארברענגט, און ס'איז געווען גאר א געשמאקער, גאר א רייכער פארברענגען, דורכגעוועבט פון תחילתו ועד סופו, האט דער רבי דעמאלט גערעדט בנוגע אט דעם ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, ארומגערעדט דעם ענין בכל הפרטים. איינע פון די נקודות וואס איך וויל איצטער חזר'ן אין א ווארט פארבונדן מיט די פרשת השבוע, ווי אזוי דארטן דריקט זיך אויס דער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל. דער רבי האט דעמאלט גערעדט אזוי, אז מען לערנט פרשת במדבר, מען הייבט אן א נייעם ספר, ספר במדבר, אין דעם גופא די פרשה ווערט אנגערופן פרשת במדבר, און פרשת במדבר הייבט אן די תורה, יא, אז ס'איז געווען במדבר סיני, און שטייט די פרטים ווען איז דאס געווען, באחד לחודש השני, יא, און רש י שטעלט זיך אויף די ווערטער במדבר סיני, און רש י ברענגט אז דאס איז געווען מתוך חיבתן, מונה אותם בכל שעה, אז מצד דער אייבישטער'ס חיבתן, און דאס וואס דער אייבישטער האט ליב אידן און איז מחבב אידן, איז ער מונה אותם בכל שעה, און דערפאר איז געווען כמה מניינים וואס דער אייבישטער האט געציילט אידן, ארויסגייענדיג פון מצרים, נאכן חטא העגל, און דאן נאכאמאל איז געווען דער ענין פון מנין בני ישראל וואס דאס איז די פרשה במדבר וואס רעדט זיך וועגן מנין בני ישראל. וואס דא האט דער רבי באמערקט א דבר פלא, ערשטנס, יא, די שאלה איז, לכיערע אין דעם אין דעם פסוק מען רעדט דאך נאך נישט וועגן מנין בני ישראל דער ענין פון מנין בני ישראל שטייט ערשט אינעם קומענדיגן פסוק רשי האט זיך געדארפט שטעלן אויפן קומענדיגן פסוק אויפן צווייטן פסוק וואס דארטן שטייט יא וואס דער אייבישטער בעט אז מען זאל ציילן אידן דארטן האט רשי געדארפט זאגן מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה וואס איז דער ענין אז גלייך אויפן ערשטן פסוק און וואס שטייט במדבר סיני, וואס האט דארטן צו טון דער ענין פון מתוך חיבתן מונה אותם בכל שעה, ווי קומט עס אריין דא? וואס האט עס א שייכות, א צווייטע שאלה, וואס האט עס א שייכות מיטן נאמען פון די פרשה, פרשת במדבר? יא, אז דאס איז דער ענין פון מתוך חיבתן מונה אותם בכל שעה. אויף דעם האט דער רבי געזאגט, דער רבי פלעגט דאך יעדע שבת, דער סדר פלעגט דאך זיין אז שבת פלעגט ער רעדן א רשי שיחה, צווישן די שיחות וואס דער רבי פלעגט רעדן ביים פארברענגען, פלעגט זיין אויכעט א שיחה אויף רשי, שטעלן זיך אויף רשי, און מעורר זיין שאלות און מסביר זיין אט אט די רשי, וואס דאס איז געווען די רשי וואס דער רבי האט זיך דעמאלט געשטעלט. און אויף דעם האט דער רבי דעמאלט געזאגט זייער אינטערעסאנטע הסברה, אז די שאלה בעצם וואס שטעלט זיך, ביי א בן חמש למקרא, וואס הייבט אן לערנען חומש במדבר, פרשת במדבר דעם ערשטן פסוק, פאר ער גייט אריין אינעם המשך הפסוקים, וידבר ה' אל משה במדבר סיני. פרעגט דער קינד דער בן חמש למקרא, וואס איז דא דער חידוש במדבר סיני? וואס וויל די תורה דערציילן אונז דעם אדרעס? וואו זענען אידן געווען? ווייסן מיר נישט אז אידן זענען שוין דעמאלט געשטאנען במדבר סיני? דאס איז דאך א דבר ברור, אידן זענען געווען במדבר סיני. מ'שטייט דאך אין חומש, מ'ווייסט אז ס'איז געווען מתן תורה, איז געווען איז געווען אין מדבר סיני. דערווייל איז מען קיינמאל נישט אוועק געגאנגען פון מדבר סיני. די אלע המשך הפרשיות פון פרשת יתרו. ב ה איז אלץ רעדט זיך אינעם זעלבן ארט, די זעלבע עניינים, מתן תורה, הקמת המשכן, און שפעטער די פרשת הקרבנות און גאנץ ספר ויקרא, און דא איז מען ממשיך ווייטער, אידן געפינען זיך אין מדבר סיני, וואס וויל די תורה? באווארענען פארוואס נאכאמאל חזר'ט די תורה און דערציילט אונז וואו איז דאס פארגעקומען, במדבר סיני. נאר דא איז די תורה וויל אונז דערציילן א ענין עיקרי. איז אויף דעם קומט צו גיין רשי און רשי זאגט מתוך חיבתם מונה אותם בכל שעה ושעה. מדבר סיני איז פארבונדען מיט חיבתם של ישראל. דאס וואס די תורה חזר'ט איבער און זאגט אז דאס איז געווען במדבר סיני, איז אין די ווערטער במדבר סיני ליגט אין דעם חיבתם של ישראל. פארוואס אין מדבר סיני ליגט חיבתם של ישראל, דאס דארף רש י נישט מסביר זיין ווייל רש י האט עס שוין מסביר געווען פריערט. א זאך וואס רש י האט שוין מסביר געווען פריערט דארף ער נישט נאכאמאל איבערחזר'ן. אין חומש שמות אין פרשת בא האט שוין רש י געזאגט אז דאס וואס אידן זענען ארויסגעגאנגען אין מדבר, און זענען מיט געגאנגען משה רבינו אין די גאנצע וועג פון מדבר זאגט רשי דארטן אז דאס איז חיבתם של ישראל אז ל ז ל זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה אז אידן זענען מיט געגאנגען מיט דעם אייבערשטן אין מדבר, זיי האבן נישט געפרעגט, יא, זיי האבן נישט געפרעגט וואו וועלן מיר האבן וואס צו עסן, וואו וועלן מיר שלאפן, וואס וועט זיין, ווי קען מען גיין אין א מדבר סכנה, נחש שרף ועקרב, נאר זיי זענען געגאנגען לכתך אחרי במדבר, מיטגעגאנגען דעם אייבערשטן, מיטגעגאנגען משה רבינו מיט אהרן הכהן, אן פרעגן שאלות, זענען געווען בטוח אויף דעם אייבערשטן, און דאס איז דער חסד נעוריך וואס דער אייבערשטער געדענקט שטענדיג צו אידן. און דערפאר בשעת ס'קומט צו גיין דא נאכאמאל אין פרשת במדבר, איז תורה חזר'ט איבער נאכאמאל במדבר סיני, ווייל אין די ווערטער במדבר סיני ליגט שבחם של ישראל, ווי אידן גייען מיטן אייבערשטן אוואו דער אייבערשטער פירט זיי, אט דאס איז דער חיבתם של ישראל. און דערפאר זאגט רש י אז וויבאלד אז דא גייען מיר, ווי קומט עס אריין דא דווקא, וואס די תורה נאכאמאל חזר'ט איבער אז דאס איז געווען במדבר סיני, וויבאלד אט דא גייט מען נאכאמאל ציילן אידן, און די ציילן פון אידן איז דאך דער ענין פון חיבתם של ישראל, וואס מתוך חיבתם מונה אותם בכל שעה, דערפאר חזר'ט איבער תורה נאכאמאל די ווערטער במדבר סיני, ווארום מדבר סיני דאס אליין איז מעורר חיבתם של ישראל, און ממילא אט דא דערציילט מען אונז ווי אזוי דער אייבישטער האט ליב יעדער אידן, און ער איז מונה אותם בכל שעה ושעה. וואס איז דער חיבותם של ישראל אין אט א דעם וואס ער איז מונה אותם בכל שעה ושעה, אז אין דעם מנין בני ישראל ברענגט זיך ארויס דער חיבותם של ישראל, אויף דעם איז דאך ידוע וואס דער של"ה הקדוש איז מבאר, אז דער ענין פון מנין בני ישראל, איינע פון די נקודות פארוואס אין מנין בני ישראל ברענגט זיך ארויס חיבותם של ישראל, איז וויבאלד אז די גמרא זאגט דאך, אז אין הלכה, אין הלכות וואס רעדט זיך בנוגע די דינים פון ביטול, בשעת ס'רעדט זיך א דבר האסור, ס'איז אריינגעפאלן אין א דבר המותר, איז דא דינים פון ביטול ברוב, ביטול בשישים, באלף, ברבבות, ס'איז פארהאן אלע דינים וואס זענען פארבונדן מיט ביטול, וואס א זאך ווערט נתבטל, א איסור אין א היתר. איז דא א דין אז דבר שבמנין אינו בטל, א זאך וואס מ'ציילט ווערט קיינמאל נישט בטל. דאס איז פארבונדן מיט חשיבות הדבר, א זאך וואס דאס איז במנין, דאס הייסט אזעלכע פירות אדער אזעלכע עניינים וואס מענטשן פארקויפן דאס נישט מיט מיט אין פעקלעך, נאר מען פארקויפט דאס במנין, מען ציילט דאס איינער איינער, דאס באווייזט אז דאס איז דברים חשובים ויקרים, און דערפאר ווערט עס נישט בטל, אפילו נישט בשישים, נישט באלף, נישט ברבבה, ס'איז נישט חל אויף דעם קיין דיני ביטול. איז אט אדורך דעם וואס דער אייבישטער האט געציילט אידן, זענען געווארן א דבר שבמנין, זאגט דער של"ה הקדוש, און א דבר שבמנין אינו בטל. וואס דא קומט ארויס א ענין נפלא, דער רבי האט גערעדט כמה פעמים, א ענין נפלא אין חיבתם של ישראל, ווארום וויבאלד מען רעדט דעם ענין פון מספר, וואס אין דעם אז מען רעדט אין דעם ענין פון מספר ציילן איז אין ציילן איז דאך יעדער איינער מער נישט ווי איינעם דאס הייסט אז ס'נישט נוגע זיין חשיבות זיין מעלה זיין גדלות אין קיין שום אנדער ענין אז ס'קומט צו גיין א מנין פון אידן מען דארף האבן א מנין פון אידן צו א מנין צו מנחה אה דארף ציילן א מנין איז אין אט א דעם מנין דארפן זיין צען אידן דארטן קען זיין אז די צען אידן זענען צדיקים גמורים ס'קען זיין אין די מנין זיין גאר אנשים פשוטים, אינעם מנין קען זיין כל מיני סוגים, וידוע די תרג ד די פירוש וואס ברענגט זיך אין ספרים הקדושים אז ציבור איז ראשי תיבות צדיקים בינונים ורשעים, ס'פארהאן צדיקים ס'פארהאן בינונים ורשעים, פונדעסטוועגן אין די מנין איז גארנישט נוגע ווער איז וואס, יעדער איינער איז איינער. דער גרעסטער צדיק איז נישט מער ווי איינער, און דער גרעסטער רשע איז אויך נישט מער ווי נישט ווייניגער ווי איינער, ס'איז אלץ איינער און נאך איינער און נאך איינער, וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם עצם מציאות פון א אידן. טאקע פאראן חילוקי מדריגות, אידן וואס זענען גרעסערע צדיקים, אידן וואס זענען קלענערע צדיקים, אנשים פשוטים, תלמידי חכמים, יושבי אוהל, בעלי עסקים, די אלע כל מיני מדריגות בישראל. בשעת אבער ס'רעדט זיך וועגן דעם עצם ענין וואס ער איז א איד, און אין דעם זענען אלע איינער. איז דער גרעסטער איד איז נישט ווייניגער ווי איינער און דער קלענסטער איז נישט מער ווי איינער, וואס דאס איז דער ווארט וואס מען האט געזאגט, וואס מען ברענגט ביי חסידים, א ווארט וואס דעם רבי'נס טאטע ר' לויק, ר' לוי יצחק שניאורסאהן, דער מקובל ר' לויק שניאורסאהן פלעגט זאגן, אז דער ענין, אז משה רבינו איז נישט מער איד פון דעם קל שבקלים, און א קל שבקלים איז נישט ווייניגער איד ווי משה רבינו. און די נקודה ברענגט זיך ארויס אין דעם מנין וואס מען ציילט אידן איינער און נאך איינער, יעדער איד האט א ענין עצמי, ענין עיקרי, און א דבר שבמנין ווערט ער קיינמאל נישט בטל. איז אט דאס איז דער ענין פון פרשת במדבר וואס מען ליינט אין די זמן תקופה פאר מתן תורה גרייט מען זיך צו מיט פרשת במדבר וואס קומט אונז דערציילן און מגלה זיין חיבתם של ישראל, ווי אזוי ביים אייבערשטן יעדער איד איז אזוי טייער, וואס פון דעם נעמט מען ארויס די הוראה, אויכעט אלס הכנה צו מתן תורה, אז בשעת ס'קומט צו גיין דער טאג, דער זמן, פון חג השבועות פון מתן תורה בכל שנה ושנה, איז דארף מען זיך אויסלערנען, און מ'לערנט עס ארויס פונעם אייבערשטן, אז פון דעם אזוי ווי דער אייבישטער האט ליב יעדער אידן און דער אופן ווי ער האט ליב יעדער אידן אז יעדער איד איז א ענין עצמי א ענין נצחי א ענין אמיתי און איז א דבר שבמנין וואס אינו בטל און וואס יעדער איד איז דאס איז זיין מהות אז ער איז א איד און דאס איז זיין עצם איז פון דעם נעמט מען ארויס פאר יעדער איינער פון אונז אויכעט ווי אזוי ס'דארף זיין די אהבת ישראל ליב האבן א אידן מצד די עצם זאך וואס ער איז א איד. אן טראכטן זיינע מדריגות, העכערע מדריגות, נידעריגע מדריגות, און ליב האבן א אידן מצד די עצם ענין וואס ער איז א איד. און בשעת ס'איז דא אט דער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, אויף ליב האבן א אידן מצד דעם עצם ענין וואס ער איז א איד, וואס דאס איז וואס ער זאגט דא, כאיש אחד בלב אחד. וואס כאיש אחד מיינט, אין מעשה בפעול, כאיש אחד, ס'איז איין מציאות, נאכמער, בלב אחד, איין הארץ, וויבאלד אז די עצם מציאות פון א אידן דאס איז לבו של ישראל וואס איז א חלק אלוקי ממעל ממש, איז ממילא כאיש אחד בלב אחד, איז אלע אידן דאס איז איין מציאות און איין הארץ, איין עצם, איין נקודת היהדות, וואס מצד דעם זענען מיר כולנו כאחד. און ממילא בשעת ביי אידן ווערט אט אט דער ענין, איז דעמאלט איז מען גרייט, אז מען זאל קענען טאקע שטיין ביי קבלת התורה, ווארום ביי קבלת התורה איז דאך געווען אויכעט דער גילוי פון אנכי ה' אלוקיך לשון יחיד, וואס דאס הייסט לשון יחיד, געזאגט געווארן צו יעדער אידן באופן יחיד, אז יעדער איד איז צו אים געזאגט געווארן בלשון יחיד אנכי ה' אלוקיך, וואס יעדער איד האט א שייכות צו גאנץ תורה, דאס איז ווארום זיין גאנצע מציאות, און אין דעם עצם ענין פון תורה זענען אלע אידן איין און איינציגע זאך. אין דעם איז נישט פאראן דאס וואס פאראן חילוקי מדריגות, איינער ווייסט מער תורה, איינער ווייסט ווייניגער תורה, דאס האט צו טון מיט די השגת התורה, ידיעת התורה, הבנת התורה, עס קען זיין חילוקי מדריגות. בשעת וואס אבער מען רעדט בנוגע דעם עצם ענין פון דער אלקות שבתורה, דער אנכי הוי' אלוקיך, אנא נפשי כתבית יהבית, אז בשעת א איד לערנט א פסוק תורה, א ווארט תורה, איז אין אטא די תורה געפינט זיך דער אייבישטער אליין, דער אנא נפשי כתבית יהבית וואס דער אייבישטער האט זיך אין זיך אליין אריינגעשטעלט אין די תורה, און אותי אתם לוקחים, איז אין דעם ענין איז יעדער איד איז בשווה ממש, דער גרעסטער איד און דער פשוט'סטער איד, איז אין זייער ווארט תורה וואס זיי זאגן און זיי ליינען, איז אין דעם געפינט זיך דער אייבישטער אליין עצמות ומהות. איז אין דעם כח וואס מען שטעלט זיך אוועק אין אטא די טעג, זייענדיג אין ימי הכנה צו קבלת התורה, איז מען מעורר ביי זיך אטא דעם אהבת ישראל און אחדות ישראל, אויף ליב האבן א אידן כאיש אחד בלב אחד, און ממילא טוט ער א טובה א אידן, אן קיין חשבונות, איז אטא דעם ענין ברענגט ער דאס איז די גרעסטע הכנה קרובה, אז דורך דעם וואס אין די טעג נאך צוזאמען אלע צוזאמען קלייבן, וואו מען קען און ווי מען קען זיך צוזאמען טרעפן צווישן אידן, און זאל מען מחזק זיין די אהבת ישראל און אחדות ישראל, בפרט אז מען שטייט איצטער אין א זמן וואס מען דארף מחזק זיין אטא דעם ענין, בשעת אידן דארפן האבן ברכה והצלחה סיי אין ארץ ישראל בפרט און סיי אין כל העולם כולו בכלל, אז זאל זיין א ישועה והצלה בעולם. איז ממילא די הכנה דאס איז ווי עס זאגט די משנה אין סוף סוף שישה סדרי משנה אין סוף מסכת עוקצין לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק לישראל אלא השלום אז ביי אידן זאל זיין שלום און אחדות און דורך דעם וועט מען זוכה זיין צו דעם ונתתי שלום בארץ און מען זאל מקבל זיין די תורה פון אלוקי שלום וואס לא כל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם השם עוז לעמו יתן השם יברך את עמו בשלום